לעילו נשמת רחל בת ר' מרדכי הירש עליה השלום ליום היארצייט שלה א' טבת.
ג' חלקים מהתוועדות י ט כסלו תשל א.
גערעדט אמאל בארוכה אין ועל הניסים איז דא א מאדנע זאך, מען דערציילט די ניסים וואס דעם נוסח פון חנוכה אין בימי מתתיהו דערציילט מען ניסים וואס האט געטראפן מ'האט איבערגעגעבן רבים ביד מעטים איז דאס פארשטאנדיג?

און ער איז נישט קיין זדים וואס ער רעכנט זיך ניט מיט אלערליי אפנארעריי מיט שיסעריי וכו', במילא בדרך הטבע אז ס'האט מלחמה זדים מיט עוסקי תורתך איז א שווערע זאך, אז עוסקי תורתך זאל מנצח זיין פונקט אזא שווערע זאך אז מעטים בכמות זאל מנצח זיין רבים בכמות. און אזוי בנוגע צו ענייני מלחמה איז בשעת פון איין זייט איז זדים. הידיים ידי עשיו, פון די צווייטע זייט איז הקול קול יעקב, איז קאן קול יעקב פועל'ן ס'זאל צו קיין מלחמה נישט קומען, בשעת אבער ס'קומט שוין צו א מלחמה דארף מען האבן א נס אז זאל זיין רבים ביד מעטים, א זעלבן נס דארף האבן זאל זיין זדים ביד עוסקי תורתך. און מסיימים בדבר טוב, ויהי רצון אז זאל זיין דער ענין ווי ס'איז געווען בימי מתתיהו כהן גדול, אז מ'זאל זיין אז זאל זיין א כהן גדול און א בית המקדש, און אין בית המקדש זאל זיין א מנורה מיט שמן טהור, וואס מ'גייט ארום און מ'שרייט אויף וואס דארף מען האבן שמן טהור? איר ווילט דאך אז זאל זיין ליכטיג, איז וואס אייך די נפקא מינה וואס פאר א שמן דאס איז? די זעלבע ליכטיגקייט. צו זיין שמן טהור איז זיין זעלבע ליכטיגקייט, צו זיין שמן טמא איז זיין זעלבע ליכטיגקייט. צווישן שמן זית און שמן שומשמין איז דא א חילוק אין דעם אור. אין שמן זית גופא, וואס איז די די נפקא מינה צו טמא צו טהור? איז דער גאנצער נס פון חנוכה געבויט אויף דערויף אז מען דארף האבן אז ניט נאר דער אור זאל זיין טהור, ווי אזוי קען זיין דער אור איז טהור און א מנורה טהור און א בית המקדש איז טהור. און עם ישראל טהור וקדוש, בשעת מע מאכט עם ליכטיג מיט שמן טהור, ווי אזוי איז דאס א שמן טהור איז דאס נישט געחתמעט ער חתמעט עס על פי דעמאקראטיע, אז מע האט אפגעשטימט אז דאס איז שמן טהור, נאר ס'איז חתום בחותמו של כהן גדול, איין און איינציגער מענטש, ביי קיינעם פרעגט ער קיין דעות נישט, ואדרבה גדלוהו משל אחיו, ער דארף זיך האלטן גרויס, לגבי אנדערע כהנים, ניט נאר לגבי ישראל, איז דאס א חיוב אויפן כהן גדול, און אט דער היפך פון דעמאקראטיע לגמרי, ווען לייגט ער ארויף זיין חתימה אויף דעם פך און דערפון ווערט אנגעצונדן א מנורה שמונה ימים, מיט אזוינע נרות ווי רמב"ן ברענגט פון מדרש אין בטלים לעולם אז דאס גייט ניט ווי דער פירוש הפשוט אין מדרש בהעלותך אויף נרות המנורה.

וואס איז דער ענין פון חנוכה? בכללות, אזוי ווי ס'איז געווען אידן וואס זענען נאכגעלאפן גוים, און וואס איז געווען דער חילוק דעמאלט? אז די אידן האבן זיך געקאכט מיט היטן חוקי תורתך, די גוים האבן זיך געקאכט מיט ענייני הגוף, מיט יופי הגוף, מיט גימנאסטיקע פון גוף, מיט עניינים פון הישגים בגוף וכו', במילא אז ס'קומט חנוכה וואס דארף מען טון? דארף מען מגביר זיין דעם רוח. על החומר, דעם רוח על הגשם, דעם צורה על החומר, חוקי תורתך אויף שכל. וואס טוט מען חנוכה? האט מען אריינגעפירט א מנהג וואס שטאמט פון די יוונים, וואס לכאורה איז היפך השכל, ס'האט ניט קיין שייכות צו דין. די יוונים ביי זיי געווען א מנהג אז מ'פלעגט אנצינדן א לפיד אש אין איין ארט, דערנאך פלעגט מען לויפן ברענגען דעם לפיד אש אין א צווייטן ארט, וואס דאס איז געווען איינע פון די עניינים וואס די יוונים האבן געוואלט באווייזן דער שלטון הגוף על הנשמה, דערפאר מען זאל זיין א שיינער גוף, זאל זיין א חזק, זאל זיין א שטארקער גוף, במילא דארף ער לויפן שנעל, אויף דער לשון הזהר תוקפא דגופא חולשא דנשמתא. במילא איז איינע פון די עניינים וואס איז געווען דארטן, אז ס'איז געווען זמנים קבועים בשנה פלעגט מען אנצינדן דעם לפיד אש במקום אחד, וכדי ניט אנרופן דעם נאמען דעמאלט צו פארבינדן זיך מיט א ענין פון יהרג ואל יעבור דארף איך דאס מעורר זיין דעם ענין הכרחי ס'איז גענוג ווי דאס איז א מנהג בעלמא האט נישט שייכות צו חוקותיהם און דערנאך פלעגט מען ברענגען דעם לפיד אש אין א צווייטן ארט האט מען איינגעפירט א מנהג ואין פוצה פה ומצפצף ווי גערעדט פריער. דער הארצווייטיק איז ניט נאר די זאך טוט זיך, קיינער זעט ניט און קיינעם הארט עס ניט אז מען טוט א ענין היפך פון חנוכה, מען צינדט אן דעם לפיד אש אט דארט וואו די חשמונאים האבן זיך מוסר נפש געווען און דערהרגעט דעם ערשטער דעם וואס האט געוואלט ברענגען דעם דבר אחר מקריב זיין אויפן מזבח, און פון דארטן האט זיך אנגעהויבן די מלחמת מתתיהו כהן גדול ובניו החשמונאים. אז זיינען די עוסקי תורתך אנטקעגן זדים וכו', צינדט מען אן א לפיד אש אין מודיעין אט דארטן וואו מען רעכנט אז דארט איז געווען דער גאנצער ענין, און דערנאך לויפט מען מיט אים א באווייזן אז מסקלא המעריץ אז דער גוף איז אזא מין ווי די יוונים האבן געוואלט, און מען ברענגט דאס אין ירושלים עיר הקודש, און יד ישראל פרומע אידן זענען באמצע. ועל דרך זה מנהגים פון ארצות הברית ווי גערעדט כמה פעמים, איך זיץ אין ברוקלין און טויג זיך נישט זאגן קיין דעה וועגן ארץ-ישראל'דיגע מנהגים, על דרך זה כמה מנהגים אין ארצות הברית, וואס תמורת זה וואס חנוכה איז דער ענין וואס מען דארף אנצינדן נר מצוה ותורה אור, און נישט באגנוגענען זיך אט דאס וואס מען האט דערגרייכט היינט דארף מען מארגן מוסיף זיין נאך א ליכטעלע און אויף איבערמארגן נאך א ליכטעלע. און נישט באגנוגענען זיך מיט דער אייגענע היים, נאר מען דארף מוסיף זיין מאכן ליכטיג דעם חוץ, און נישט טון דאס ווען ס'איז סיי ווי סיי ליכטיג און אט מאכן אביסל ליכטיגער, נאר ווי די גמרא זאגט משתשקע החמה, אז די גאנצע וועלט שרייט אז ס'איז פינסטער, דארף קומען צו גיין א איד און שרייען אז איך ווער נישט נתפעל און וועל מאכן ליכטיג, און איר האט קיין ברירה נישט, איר זיינט א גרויסע וועלט.

און דעמאלט איז מען מבטיח הנרות הללו אינם בטלים לעולם.